דערווייל האבן מיר נאך צוויי חדשים צום לערנען, האט ציוויע געענטפערט. די גברת סאבינא זאגט אז זי וועט עפענען א קליידער פאבריק אין באר שבע. זי וויל אונז אלעמען נעמען אין נגב. זי קען אויסבויען א שטאט סאבינא, האט שלום ברוך געזאגט מיט אנטציקונג, און האט זיך א וויילע פארטראכט. ער האט נאכאמאל ארויסגענומען שושנה'ס קעפּקע און האט געזאגט, דאס וועט שטיין אין אונזער מוזיי, אויב ניט, טויג ניט. איז די וועלט קיין וועלט ניט. מענטשן, פאַרשטייסטו מיך, ציוויע, האָבן אַן אַלטגעבאַקענעם זיכּרון און אַ שמאָל האַרץ. שלום-ברוך האָט ניט באַוויזן צו זאָגן וואָס ער טראַכט וועגן מענטשן, ווייל דער אָנטרייבער פון ציוויעס אויטאָבוס האָט זיך געזעצט ביים רעדל, און דאָס איז דער אָנזאָג אַז די פּאַסאַזשירן זאָלן זיך אַן אייל טאָן און אַריינגיין. שלום-ברוך האָט זיך געזעגנט מיט ציוויען. צי דו וועסט זיין אין באר שבע צי דו וועסט זיין ערגעץ אנדער, פארגעס ניט זיך אריינכאפן אין תל שרה. ווען דער אויטאבוס האט זיך א ריר געטאן האט ציוויע אן א פארוואס אנגעהויבן וויינען. עס איז געלעגן שווער אויפן הארצן שושנה'ס קעפקע וואס שלום ברוך האט געפירט פארן מוזיי און עס איז געווען א שאד פארוואס זי האט אים ניט געפרעגט וועגן יאיר'ן. די באגעגעניש מיט שלום ברוכ'ן האט איר צוריק געבראכט אין טאלטילה מיט דער גאנצער בענקשאפט וואס זי האט געהאט צו יענעם זומער ווען זי איז געגאנגען מיט יאיר'ן צום גלבוע. דער אנטרייבער האט געוואוסט אז זי איז לעווין'ס א פריינדין האט ער געזאגט צו איר מיט מיטגעפיל ווי א באקאנטער עפעס ניט קיין גוטע בשורה געהאט, הא? ציוויע האט א שאקל געטאן מיטן קאפ, און ער האט ניט געווארט אויף איר ענטפער. נו, וואס קען מען טאן, אט אזוי איז דאס, אט היינט גאנץ פרי איז אן אויטאמאביל ארויפגעגאנגען אויף א מינע לעבן חיפה, צוויי מענטשן האט מען אוועקגענומען אין שפיטאל, ווער ווייסט צי זיי וועלן לעבן בלייבן. אט אזוי איז דאס, יעדער שטיין דא אין לאנד איז א מצבה, עס איז ניט שייך צו וויינען, איך בין א נהג, זענען געווען צייטן ווען דורכפארן פון ירושלים קיין תל אביב איז געווען אזוי ווי דורכגיין גיהנם, מען איז געפארן, מען האט ניט געוויינט,

און אונטער דער גרינער פלאטע איז געווען צוגעפעסטיגט דאס קליינע מעטאלענע שילדל גישל אקספעלד הויז. ציוויע האט זיך אפגעשטעלט ביים אריינגאנג און האט באטראכט די גרינע פלאטע וואס האט איר אויסגעזען פרעמד, זי האט געפילט אז דאס הויז לעבט א באזונדער לעבן און ענדערט זיך.

פינקטליך ארומגעשארענע בארד און א בערעט אויפן קאפ. ער האט ציוויען אויסגעזען זייער באקאנט ווי זי זאל אים האבן געזען נעכטן, נאר וואו האט זי זיך ניט געקענט דערמאנען. שלום, האט ער געזאגט צו איר, איך האב אייך געזען אין ירושלים.

איז ער אַװעק צו אַן אַנדער טליתים-הענדלער, אָבער יענער האָט שױן געװוּסט װעגן אים און איז ניט גערן געװען, אַז אַ רבֿ זאָל בײַ אים אַרבעטן און טאָן אַ מלאָכה. ציװי איז געװען אַזױ געפּלעפֿט, אַז זי האָט כּמעט ניט געגלױבט, אַז דאָס האָט אַ שײַכות צו איר, אָט דאָ אין דעם גישל-אַקספֿעלד-הױז. עמנואל גאַרבער האָט רויִק דערצײלט װײַטער, װי מען דערצײלט אַ געװענלעכע זאַך. אין שטאט זיינען דעמאלט געווען פיר טליתים הענדלער, זיי אלע האבן שוין געוואוסט וועגן, לאמיר דאס אנרופן אייער עלטער זיידן ר' יצחק, וואס פארשטעלט זיך פאר אן ארבעטער. האבן זיי אלע געשיקט צו אים זייערע קינדער לערנען, און מען האט אים געצאלט די שכירות פון א טליתים ארבעטער. דאס האט ער אנגענומען. צו יענער צייט האט זיך פארשפרייט אין שטאט א שלאפטקייט, א בויך קראנקייט. ער איז געגאנגען צו די חולאים, זיצן לעבן זיי און אכטונג געבן אויף זיי ביינאכט. מען האט געזאגט אז ער האט זיך אנגענומען פון דער קראנקייט און איז דערפון געשטארבן. ווער האט געזאגט? האט ציווי געפרעגט. וואס הייסט מען האט געזאגט? ער איז דאך שוין לאנג נישטא. דער איד האט א שמייכל געטאן.

ער האָט פֿאָרזיכטיק געעפֿנט דעם העפֿט און האָט דערלאַנגט ציוויען. די אותיות זײַנען געווען געשריבן מיט געדרוקטן כּתבֿ. אַ קינד האָט זיי געקענט לייענען. איך האָב געזען דעם כּתבֿ, האָט ציווי געזאָגט, אויף מײַן זיידנס ספֿרים האָב איך געזען דעם כּתבֿ. ווי אַזוי האָט איר מיך אויסגעזוכט? האָט ציווי געפֿרעגט בײַ דעם ייִדן.

א לאנגער צעטל פון נאנטע נעמען וואס זי האט געהערט דערמאנען אין שטוב און אנדערע מענטשן וואס זי האט געקענט און שטייען איר פאר די אויגן ווען זי האט דערזען דעם נאמען פון איר פאטער אביגדור, א קינד פון אנדערהאלבן יאר, שטייט פארשריבן אין העפט, האט א היץ איר א שלאג געטון אין קאפ און זי האט אויפגעהערט לייענען.

זעט מען אז ער הינקט אביסעלע. ציווי האט זיך קוים צוגעהערט צו אירע רייד, זי האט געטראכט וועגן איר באגעגעניש מיט עמנואל גארבער, ווי ער זאל זיין א שליח פון איר עלטער זיידן ר' יצחק וואס האט געלעבט אמאל אין ירושלים. דו האסט זיך צעקריגט מיט לעווינען? האט שפרינצל א פרעג געטאן אינמיטן די רייד. ציווי האט איבערגעפרעגט, מיט לעווינען?

זי האָט זיך גענומען ווידער אויסלייגן די גרייזלעך אויפֿן שטערן, און אין מיטן דערינען האָט זי זיך אָפּגעקערט פֿון שפּיגל און האָט געזאָגט צו ציוויען מיט אַ צולהכעיס פּנים, איך קאָן אויך עמעצן געפֿעלן. מען דאַרף נאָכגיין נאָך אַ בחור, אָט ביסטו נאָכגעפֿאָרן נאָך לעווינען אין גליל. איך וועל טאַקע אויסוואַשן פֿאַר טאָלען אַ העמד, אויב ער וועט עס איבערלאָזן אין עס-צימער, און אויב ניט, וועל איך צוגיין צו אים און איך וועל אים זאגן אז איך וועל פאר אים אויסוואשן א העמד. אז דיר פאסט נאכפארן נאך לעווינען, פאסט מיר נאכגיין נאך טאלען. לאז מיך אפ מיט לעווינען, האט ציוויע א זאג געטון און איז ארויס פון צימער. ווען זי האט פארמאכט די טיר, האט זי געהערט ווי שפרינצל האט א כליפע געטון און אנגעהויבן וויינען. זי האָט זיך דערמאָנט, אַז זי האָט ניט אױסגעפּאַקט דעם רוקזאַק, און זי איז געשטאַנען אַ װײַלע און האָט זיך געייִשובֿט, צי זי זאָל אַרײַן צוריק אין צימער, צי ניט. שטײענדיק הינטער דער טיר, האָט זי געהערט, װי שפּרינצל רעדט װײנענדיק צו זיך אַלײן. אַ מכּה אין די בײנער! זאָל זי ניט מײנען, אַז מע פֿאַרשטײט זיך ניט אױף איר!

אַ פֿרעמדער מענטש, אַ שילערין און ניט מער. איצט איז סעלינאַ צוגעגאַנגען צו איר. די קורסן ענדיקן זיך, האָט זי געזאָגט, װאָס װעלן מיר טאָן? סאַבינאַ האָט אַ פּלאַן צו עפֿענען אַ פֿאַבריק אין באר-שבֿע. מיר װעלן בױען דעם נגבֿ, זאָגט זי. סעלינאַ האָט אַ לאַך געטאָן. גײ פֿאַרשלאָג זיך אין אַ העק. מען קען דאָרט פֿאַרזױערט װערן, װי אַן אוגערקע אין פֿעסל. ציװיע האָט זיך אָנגעכאַפּט. אין באר-שבֿע? זייער גוט אין באר שבע, אלע פארן איצט אין נגב. אלע? האט סעלינא איבערגעפרעגט מיט א פארוואונדערטן בליק, ס'איז דאך דארט א מדבר! סעלינא איז געווען אן עלטער מיידל וואס איז געבליבן אליין פון א רייכער משפחה. זי האט זיך געהאלטן אפגעזונדערט פון די אנדערע אויף די קורסן. אין א פארשטאט פון תל אביב האט זי געהאט פריינט פון אמאל פון לאדזש, א מאן מיט א פרוי.

איך האב זיך שוין גענוג אנגעליטן, איך וויל ניט פארן זיך מאטערן אין באר שבע. ציוויע האט געשוויגן. צעלינא האט א צי געטאן מיט די אקסלען, און זי איז אוועק ארויף מיט די שטיגן צו איר צימער. אירע האר זיינען געווען הויך אויפגעקעמט אויפן שפיץ קאפ, און די שטעקשיך האבן זיך געשארט ווי אויך זיי וואלטן געווען פארזארגט

חנה, חנה! זי איז געשטאַנען אַ פֿאַרטראַכטע אין מיטן דעם ליידיקן קאָרידאָר און אין דער שטילקייט האָט זי דערהערט דעם טיק-טאַק פֿון אַ זייגער. זי האָט אומגעדרייט דעם קאָפּ לויטן קלאַנג און האָט איצט באַמערקט, אַז אין קאָרידאָר אויף דער וואַנט האָט מען אויפֿגעהאַנגען אַ זייגער. דער צוגעקומענער זייגער, פּונקט ווי די נײַע אויפֿשריפֿטן בײַם טויער, איז איר אויסגעקומען פֿרעמד. עס ענדערט זיך דאָס גיטשל אַקספֿעלד הױז. הערנדיק דעם טיק-טאַק פֿון דעם זײגער, האָט זי באַגריפֿן צעלינאַס זאָרג, מען דאַרף דאָך אַװעקגײן פֿון דאַנען, װוּ װעט מען גײן? פֿון דער דרױסנדיקער טיר איז אָנגעקומען אַ בחור מיט אַן אױפֿגעשטעלטן קראַגן פֿון העמד, װאָס האָט אים פֿאַרדעקט דעם האַלדז.

ער איז געגאנגען מיט א צעוויגטן גאנג און עס איז געווען קוים צו באמערקן אז ער הינקט. ס'איז טאלע, האט צביה א טראכט געטאן, צוליב אים זיצט עס שפרינצל און וויינט. טאלע, האט זי א רוף געטאן און האט ארויפגעלייגט די פינגער אויפן מויל ווי זי זאל זיך כאפן אז זי האט ניט גלייך געטאן. דער בחור האט זיך אפגעשטעלט און האט זי אנגעקוקט. זי האט אנגעהויבן לאכן און האט זיך פארענטפערט, שפרינצל האט מיר דערציילט וועגן אייך, האב איך אייך דערקענט. אה, האט ער ארויסגערעדט ווי ער זאל זיך פארשעמען פאר עפעס און האט צוגעגעבן שטיל, יע, זי האט מיר אויסגעוואשן א העמד. ער האט א צוק געטאן דעם קראגן ארויף און איז אוועק.

די פאבריק אין באר שבע. מאדזשי האט גערייניגט מיט א נייעם מין זייף די סטאטועטקע פון דוד המלך'ס טורעם וואס איז געשטאנען ביי איר אויפן טיש און עס האט איר הנאה געטאן וואס דער טורעם גלאנצט. זי האט געווארט אויף סאבינא. שוין עטליכע מאל האט איר סאבינא געזאגט אז זי וויל עפענען א פאבריק אין באר שבע. די מיידלעך זאלן זיך ניט צעשיטן

סאַבינאַ איז אָנגעקומען מיט אַ פֿרישער רױז אין די האָר, און דאָס איז געװען אַן אָנזאָג פֿאַר מאַדזשין, אַז זי איז באַזונדערס האָפֿערדיק. סאַבינאַ האָט אַרױסגענומען פֿון איר טעקע אַ פֿאָטאָגראַפֿיע פֿון אַ הױז און האָט געזאָגט צו מאַדזשין. אָט דאָס איז דאָס הױז אין באר-שבֿע, װוּ מיר װילן מאַכן די פֿאַבריק. אײן װאַנט דאַרף מען דאָרט פֿאַרריכטן. ביז װאַנען מען װעט אױסבױען נײַע הײַזער, װעלן מיר דאָ, אין דעם הױז, האָבן די פֿאַבריק. סאַבינאַ האָט אויסגעשפּרייט די פֿאָטאָגראַפֿיע אויפֿן טיש און האָט געוויזן מיט אַ פֿינגער. אָט דעם פֿענצטער וועלן מיר גרעסער מאַכן און דאָס וועט זײַן אונדזער שוי-פֿענצטער. דו דאַרפֿסט וויסן, אַז באר-שבֿע איז די שטאָט פֿון אַבֿרהם אָבֿינו, און עס איז ניטאָ קיין גלײַכערע זאַך, ווי בויען דאָרט אַ פֿאַבריק. איך בין דאָרט נעכטן געווען, און איך האָב שוין גערעדט מיטן פֿאַרוואַלטער פֿון באר-שבֿע. דאָס הויז וועלן מיר קריגן. מאַדזשי האָט אַװעקגעשטעלט דעם טורעם פֿון דוד המלך אױפֿן אָרט און האָט זיך אַװעקגעזעצט אױף איר שטול. װי געװײנלעך, װען זי דאַרף אַן ענין שטאַרק באַטראַכטן, האָט זי אױסגעטאָן די שיך און האָט אױסגעצױגן די דינע טריט װי אַ טענצערין אױפֿן גרינעם טעפּיכל מיט די ראָזע בלומען. זי האָט זיך צוגעהערט צו סאַבינען און זיך געוווּנדערט, וואָס סאַבינאַ איז אַזוי זיכער מיט איר פּלאַן און האָט שוין אַפֿילו די פֿאָטאָגראַפֿיע פֿון דעם הויז פֿאַר דער פֿאַבריק. מאַדזשע האָט געשוויגן. איך האָב פֿײַנט פֿאַרזאָרגטע פּענעמער. די מיידלעך אונדזערע, זיי זײַנען כּמעט אַלע אָן משפּחות. זאָלן זיי האָבן אַ פֿינגער אויף אָנהאַלטן זיך אָן אים, זאל זיין א פאבריק אין באר שבע וואו זיי קענען באלד קריגן ארבעט, זאל זיין א סימן פון א היים, א טאטע מיט א מאמע, א פאבריק. איך בין גארניט אויסן די פאבריק, איך בין אויסן די מיידלעך זאלן אויפהייבן די נעזער, עס איז זייער א גרויסער אונטערשייד צווישן א מענטשן מיט אן אויפגעהויבענער נאז און דעם וואס האט אן אראפגעלאזטע נאז. נעם אזא מיידל ווי שפרינצל,

זאל זיין אן אנהאלט, נאר וואו נעמט מען חתנים פאר אזוי פיל מיידלעך קיין עין הרע? מאדזשע האט זיך פאנאנדער געלאכט. סבא האט זי געזאגט, אונזער ארבעט איז קורסן, ניט חתונה מאכן מיידלעך. סאבינא האט ארויסגענומען די בלום פון די האר און האט זיך אויסגעצויגן ביי מאדזשען אויפן בעט. איך האב ווייניג געשלאפן די נאכט האט זי געזאגט, איך האב געטראכט וועגן אונזערע מיידלעך. ביז איצט זענען זיי געווען אלע צוזאמען.

א פאך איז ברויט, ווען עליזאבעט פין איז דא געווען איז זי אריין עסן מיט די מיידלעך אין עס צימער, ווען איך האב זי דערנאך געפרעגט צו עס געפעלט איר דער אוונטברויט האט זי אויף מיר א קוק געטון מיט א שמייכל און האט מיר געענטפערט, איך האב געוואלט זען צי זיי לאכן, איך האב ניט פארגעסן וואס זי האט מיר געזאגט, אט כדי זיי זאלן לאכן וויל איך עפענען פאר זיי א טיר אין באר שבע. מאַדזשע האָט געענדיקט רױכערן דעם פּאַפּיראָס, האָט גאַנץ ענערגיש אױסגעלאָשן אים אין אַשבעכער און האָט געזאָגט צו סאַבינען, דו װילסט זײ באַזאָרגן מיט לאַכן, אָבער דאָס איז ניט אונדזער אַרבעט. דאָס איז אַן אַרבעט פֿאַר באַרעמהערציקע װײַבער. מיר זײַנען אַ פֿאַך-אָפּטײלונג, און געבן ברױט

מיר קענען אויך העלפן, אבער זיך לאזן בויען פאר זיי אן אפענע טיר און א לויכטנדיגן פענסטער, דאס איז ארויסגעווארפן, דאס איז נישט מיין ארבעט. סאַבינאַ האָט זיך אַ הויב געטאָן, איז צוגעגאַנגען צום טיש און האָט געזאָגט.

די כראניקעס, ווי קענסטו דאס זאגן אויף דער ביבעל אזא ווארט, איך קען ניט ליידן די אפיקורסות. סאַבינאַ האָט אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט. ביסט גערעכט, מאַדזשי, נאָר מיך אַרט עס ניט. מאַדזשי האָט גענומען נאָך אַ פּאַפּיראָס, און דאָס איז געווען פאַר סאַבינאַ אַ סימן, אַז זי איז שטאַרק צעטראָגן. זי האָט אים פאַררויכערט און זי האָט געזאָגט, איך ווייס ניט וואָס עס איז וויכטיקער, אַרבעטן מיט אַן אָרדענונג, טאקע אזוי ווי ירקוני וויל צי רחמנות האבן אויף די מיידלעך און פארקריכן אן א זייט מיט דער ארבעט מיט פאבריקן מיט מאכן קליידער מיט פארקויפן מיט האנדל מיר וועלן זיך שווערער מאכן און זיי אפשר קיין טובה ניט טאן זי איז צוגעגאנגען צו דער טיר און האט א רוף געטאן רחל רחל איז אריינגעקומען

נאר עס שאדט ניט. ארבעט וועט דארט זיין. פאר אונדזערע מיידלעך איז דאס א הילף. עטלעכע האבן מיר שוין געזאגט אז זיי וואלטן אהין פארן ארבעטן. עס איז דאך ניט אנגענומען קיין באשלוס, האט מאדזשי זיך פארוואונדערט. פון וואנען ווייסן זיי? זיי ווייסן אלץ, האט רחל געענטפערט. זיי האבן געוואוסט אז סאבינא איז געפארן אין באר שבע, האבן זיי מיר באלד געפרעגט. דאס איז וועגן אונדז?

מיר עפענען א פאבריק אין באר שבע, דאס וועט זיין א מוסטער פון שיינע קליידער, די גאלדענע נאדל פון נגב וועט עס זיין, איך וויל אז וואס מער פון אונזערע קורסאנטקעס זאלן פארן אהין ארבעטן, דאס וועט זיין א געווינס פארן גישל אקסעלפעלד הויז, האט סאבינא געזאגט און האט צוגעגעבן מיט א געלעכטערל וואס די קורסאנטקעס האבן גוט געקענט און ליב געהאט.

וועט ער שטיין, איך וועל זיך ניט דאַרפֿן יאָגן נאָך אַרבעט און איך וועל ניט דאַרפֿן טראָגן דעם טשעמאָדאַן פֿון איין אָרט אויפֿן אַנדערן. דו וועסט האָבן אַ שאַפֿע. דו דאַרפֿסט אין גאַנצן ניט קיין טשעמאָדאַן. סעלינאַ האָט איבערגעפֿרעגט, מיר וועלן דאָרט קריגן דירות מיט שאַפֿעס? יע, איר וועט קריגן שאַפֿעס אויך, נאָר אויסער דעם וועט איר קריגן נאָך עפּעס, איר וועט קריגן אַ שטאָט באר-שבֿע. אז מען קריגט א שאפע איז דאס וויכטיגער ווי א שטאט, גברת סאבינא האט סעלינא געזאגט, איך וועל זיך מיישב זיין מיט מיינע פריינד, נאך פון אמאל פון לאדזש, אמת'ע פריינד, איך וועל זיך מיט זיי מיישב זיין. זיי זיך מיישב מיט דיינע פריינד, נאר פאלגן זאלסטו מיר, איך בין אויך דיינער אן אמת'ע פריינד מיין איך.

זיי האבן נאכגעקוקט די פרוי וואס איז פאמעליך געגאנגען צום הירשן קאפ, און מאדזשין וואס איז נאכגעגאנגען נאך איר אין פארלעגנהייט. די פרוי האט זיך געשטעלט לעבן דעם הירשן קאפ און האט געקוקט אויף אים, זי האט לאנגזאם ארויסגענומען א נאסטיכל פון איר טאש און האט אויסגעווישט די אויגן.

מען האט מיר געזאגט אז דער הירשנקאפ געפינט זיך דא אין גישל אקספעלדס הויז. דאס איז דאס. דאס איז זיין ארבעט. איך געדענק ווי ער האט געשניצט און געזונגען, געזונגען. צביה האט זיך דערמאנט אז שלום ברוך האט דערציילט וועגן א יונגן בחור בערל וואס האט אויסגעשניצט דעם הירשנקאפ. ער איז אומגעקומען אין יפו אין א געשלעג מיט אראבער.

מיין ברודער בערל האט ליב געהאט אידן און איז אומגעקומען צוליב א אידן אין יפו, ער האט אים ארויסגעריסן פון די אראבישע הענט, יענער איז לעבן געבליבן, און אים, בערל'ען, האט מען דערהארגעט. א יונגער בוים געווען, אזוי שיין ווי דער הירשנקאפ איז ער געווען. זאל בלייבן דער הירשנקאפ אין דעם הויז אז ער איז דא.

סוף זייט איינס, המשך זייט צוויי.